ענטפערט די גמרא, תנאי היא, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנא, די סנ י מיר האבן געלערנט, כל חייבי טבילות, די וואס זענען זיך מחויב צו טובל'ען, כאטש יום כיפור איז דאך דער דין אז מען טאר זיך נישט וואשן, אבער דער וואס איז זיך מחויב צו טובל'ען, טובלין כדרכן ביום הכיפורים, זענען זיך טובל ווען דער זמן פון זיי איז זאלן זיך טובל'ען. נידה ויולדת, ביי א נידה און א יולדת שטייט אויך כימי נידת דותה, איז זייער זמן טבילה איז ביינאכט, טובלות כדרכן בלילי יום הכיפורים, זיי זענען זיך טובל בלילי יום הכיפורים. בעל קרי, א בעל קרי טאר דאך נישט זאגן קיין דבר שבקדושה, עזרא האט דאך מתקן געווען טבילה לבעלי קרי, טובל והולך עד המנחה. ביז מנחה איז זיך אויב ס'האט אים געטראפן קרי פאר מנחה קען ער זיך טובל'ען כדי אז זאל קענען דאווענען מנחה, ווי וועט אבער זיין אויב רואה קרי מן המנחה ולמעלה דארף ער זיך יעצט שוין נישט טובל'ען נאר זאל ווארטן ביז נאכט ווייל די רבנן האלטן אז די תפילת נעילה איז ביינאכט. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, כל היום כולו. אפילו ער האט שוין געדאווענט מנחה קען ער זיך טובל'ען, פארוואס? ווייל ער לערנט אז תפילת נעילה איז דער זמן בייטאג, אויב אזוי איז דאך שוין דער איז דער סברא אין דעם די מחלוקת צו תפילת נעילה פטר'ט מעריב, לויט דעם תנא קמא וואס דער תנא קמא לערנט אז טובל והולך עד המנחה, אבער נאך מנחה קען ער זיך נישט טובל'ען צוליב נעילה דארף ער זיך נישט טובל'ען פארוואס? ווייל נעילה דאווענט מען ביינאכט, איז לויט אים וועט טאקע אויסקומען אז תפילת נעילה פוטרת את של ערבית, אבער רבי יוסי וואס ער זאגט מען טובל'ט זיך אויב רואה קרי נאך מנחה איז מען זיך טובל יום כיפור פארוואס? ווייל ער לערנט תפילת נעילה איז בייטאג, אויב ס'איז בייטאג קען דאך עס נישט פטר'ן של ערבית. רשי. זאגט די גמרא, ורמינהי, כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, פריער איז דאך געשטאנען אז דער תנא קמא לערנט אז א בעל קרי מעג זיך טובל'ען יום כיפור אויב ער האט נאך נישט געדאווענט מנחה, אויב ער האט שוין געדאווענט מנחה קען ער זיך נישט טובל'ען, און ר' יוסי לערנט אז טובל כל היום כולו אפילו ער האט שוין געדאווענט מנחה, מיר וועלן זען אז זיי האלטן פונקט פארקערט.

ער האט זיך טובל'ען ווי דער סדר איז בלילה יום הכיפורים, קען זיין דעריבער שטייט דא דערמאנט דאס לשון כדרכן, ווייל א אנדערע ארט ווערט דערמאנט אין גמרא צוליב געוויסע חששות האב איך נאר מתיר געווען זיך צו טובל'ען אין די מלבושים, אזוי זאגט די גמרא אין ביצה אין צווייטן פרק, דא זאגט ער כדרכן ווי אלעמאל, בעל קרי, טובל והולך כל היום כולו, א גאנצן טאג איז ער זיך טובל, און פריער האט געזאגט דער תנא קמא אז בעל קרי טובל והולך עד המנחה, רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, מן המנחה ולמעלה אין יכול לטבול, פון מנחה שפעטער קען מען זיך נישט טובל'ען, און פריער האט געזאגט רב יוסי, כל היום כולו, איז דאך א סתירה פון די רבנן אויף רבנן, און פון רב יוסי אויף רב יוסי. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא דצלי תפילת נעילה, דאס וואס שטייט אין דער צווייטער ברייתא אז רב יוסי זאגט מן המנחה ולמעלה אין יכול לטבול, מיינט מען ער האט שוין געדאווענט תפילת נעילה, ער האט שוין געדאווענט תפילת נעילה קען מען זיך נישט טובל'ן. איידער ער האט געזען קרי האט ער שוין געדאווענט תפילת נעילה, און דאס וואס שטייט פריער ער קען זיך טובל'ן לויט רב יוסי כל היום הא דלא צלי, רעדט זיך ער האט נישט געדאווענט, ער האט נישט געדאווענט, דעריבער אפילו ער האט שוין געדאווענט מנחה קען ער זיך אויך טובל'ן. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו איינלערנען די צווייטע ברייתא רעדט זיך אז ער האט שוין געדאווענט, דעריבער לערנט רבי יוסי אז מן המנחה ולמעלה אין יכול לטבול, אי דצלי מאי טעמייהו דרבנן, וואס איז דער טעם פון די רבנן דער צווייטער ברייתא וואס זיי זאגן כל היום, ער האט שוין געדאווענט מנחה און ער האט שוין געדאווענט נעילה, פארוואס זאל ער זיך טובל'ען אין יום כיפור? ענטפערט די גמרא, קסברי רבנן, די רבנן האלטן, טבילה בזמנה מצוה, א טבילה דעמאלט ווען ס'קומט דער זמן פון דער טבילה, ער זאל זיך טובל'ן אין דעם זמן, איז א מצוה, און א בעל קרי איז די זמן בייטאגס זיך צו טובל'ן, אזוי שטייט אין פסוק והיה לפנות ערב ירחץ. דעריבער זאגן מיר, ווייל עס איז דאך א מצוה זאל זיך טובל'ן בייטאג, איז אפילו ער דארף דאס נישט האבן צו א תפילה, ווייל ער האט שוין געדאווענט נעילה, מנחה האט ער שוין געדאווענט קודם שראה קרי, דאך איז עס דוחה דעם איסור רחיצה פון יום כיפור. און איך דארף יעצט לערנען אז די רבנן זענען נישט די זעלבע רבנן ווי פריער, ווייל די פריערדיגע. רבנים האבן מיר דאך פריער געזאגט, וואס האבן מיר פריער געזאגט די רבנים אז זיי האבן געזאגט? זיי האבן דאך דארטן געזאגט, איך האב דאך איינגעלערנט אז יענע רבנים זאגן טובל והולך, טובל והולך עד המנחה, ביז מנחה. האבן דאך געלערנט פשט פארוואס עד המנחה איז רעדט זיך לא צלי, ער האט נישט געדאווענט, פארוואס איז דאך טובל נאר עד המנחה, ווייל ער האט צייט צו דאווענען ביינאכט, איז דאך דארטן מוז איך דאך זאגן זיי לערנען א טבילה בזמנה אינה מצוה, ווייל אויב ס'זאל זיין מצוה האט ער עס נישט צו טוהן אינגאנצן מיט דאווענען. און די רבנים פון די צווייטע ברייתא זיי לערנען טבילה בזמנה מצוה. פרעגט די גמרא, מכלל, קומט דאך אויס אז דו זאגסט די רבנן האלטן טבילה בזמנה מצוה, קומט דאך אויס דרבי יוסי סבר לאו מצוה, אז רבי יוסי האלט טבילה בזמנה איז נישט קיין מצוה, והתניא מיר האבן געלערנט הרי שהיה שם כתוב על בשרו אז ס'איז געווען געשריבן א שם אויף זיין פלייש. הרי זה לא ירצח, ירחץ, טאר ער זיך נישט וואשן, ער וועט זיך וואשן וועט ער דאך אפמעקן דעם שם, מען טאר נישט, ולא יסוך, ער קען זיך נישט שמירן, ולא יעמוד במקום הטנופת, ער זאל זיך נישט אוועק שטעלן אויף א מקום הטנופת, ווי וואס דער שם איז אפגעדעקט, נזדמנה לו טבילת מצוה, עס האט זיך געטראפן. א טבילת מצוה וואס היינט איז דער זמן פון דער טבילה, כורך עליו גמי, וויקלט ער ארום ארום דעם שם גמי א שטיקל גראז, ויורד וטובל, און ער נידערט און ער איז זיך טובל, און מען מיינט אז די גמי זאל נישט זיין זייער, פארוואס וויקלט ער ארום די גמי? אויב די וואסער זאל נישט אריינקומען איז דאך עס א חציצה, און אויב די וואסער קומט סייווי אריין, וואס העלפט דאס? נאר עס טוט נאר אויף דאס אויף, ווייל אסור לעמוד בפני השם ערום, ווען די שם איז אפגעדעקט טאר מען ניט שטיין נאקט. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, יורד וטובל כדרכו, ער טוט נידערן זיך טובל ווי דער סדר איז, ובלבד שלא ישפשף, ער זאל נישט רייבן. פרעגט דארט די גמרא א קשיא, היתכן, פארוואס זאל ער נישט ארומוויקלען? קיין גמי, פארוואס זאגט רבי יוסי טובל כדרכו, מען טאר דאך נישט שטיין לפני השם ערום? זאגט דאך די גמרא אזוי, אז דא רעדט זיך ער האט יעצט נישט קיין גמי, און אז ער דארף צו באקומען א גמי דארף עס דויערן א טאג צייט, ער וועט זיך שוין נישט טובל'ען דעם זעלבן טאג, איז דער תנא קמא לערנט טבילה בזמנה לאו מצוה, דעריבער זאל ער זיך היינט נישט טובל'ען, זאל ער ווארטן ביז ער קומט א גמי, וועט ער זיך דעמאלט טובל'ען. און רבי יוסי לערנט אז טבילה בזמנה מצוה וקיימא לן און מיר ווייסן דבטבילה בזמנה מצוה פליגי אז זיי קריגן זיך אין דעם אה צו טבילה בזמנה איז א מצוה זעה איך דאך גאר פארקערט אז רבי יוסי האלט טבילה בזמנה איז א מצוה. די וואס האלטן אז טבילה בזמנה ניט קיין מצוה היא. ענטפערט די גמרא, ההיא, דאס וואס מיר האבן געלערנט פריער אין דער צווייטער ברייתא, רב יוסי זאגט אז אויב ער האט שוין געדאוונט נעילה איז מן המנחה ולמעלה אינו יכול לטבול ווייל ער לערנט טבילה בזמנה איז נישט קיין מצוה, דאס איז רב יוסי בר יהודה היא, דאס איז רב יוסי בר יהודה דתניא מיר האבן געלערנט. ר' יוסי בר יהודה אומר, ר' יוסי בר יהודה זאגט, דיה לטבילה שתהא באחרונה, ס'גענוג די טבילה זאל זיין צום לעצט. זאגן די בית שמאי אז די אישה דארף זיך טובל'ען פֿינף און נײַנציק טעג.